ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אז א מתנת שכיב מרע, ווען איינער וואס ער ליגט אויפן בעט, אויפן טויטן בעט, און ער גיבט שוין איבער זיינע לעצטע ווערטער, דעמאלטס איז עס ככתובין וכמסורין דמו, איז אזוי ווי ס'איז פארשריבן געווארן און שוין איבערגעגעבן, מען דארף נישט א עקסטערע קנין. א מורא'דיגע זאך א שכיב מרע. דא אין אמעריקע אויכעט אזוי, ווער ס'קען זיך אביסל דעם לאו סיסטעם, מען גייט צו די אלטע מענטשן, און דעמאלטס זענען זיי מודה אז זיי האבן דעם געהארגעט, יענעם געהארגעט, די מאפיא. איז דאס, ווען א שכיב מרע. איז מודה, אבער אפילו ביי די גוים גייט אזוי, ווען ער זאגט איי קילד דיס און דיס פערסאן, מען נעמט עס אן פאר ערנסט ווי מען זאגט גוט געלט, און די חזל האבן אנגענומען אז דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, דאס מיינט אז ווען א שכיב מרע זאגט עפעס איז אזוי ווי עס איז פארשריבן געווארן און שוין איבערגעגעבן. מען קען נישט זאגן ניין ער האט נישט געוויסט וואס ער רעדט, ער איז שוין געווען אלט און אונז האמיר אנדערש געשמועסט, דברי שכיב מרע איז זייער א שטארקע זאך. רבותי, איך פיל מיך יעצט אזוי ווי א שכיב מרע. איך האלט ענק אין איין זאגן מוסר, מען זאל נישט נעמען קיין בעיביסיטערס, כ'האב ענק אפילו געזאגט אז ס'איז דא א רב וואס ער האלט אויב מען דארף שטעלן א בעיביסיטער מעג מען גיין ביום שמי שביעי, נישט ביום שמיני נאר ביום שביעי, זאג איך הגם אונז פסק'ענען מיר נישט אזוי, אבער די רב טענה'ט אז ס'איז געווען אסאך בעיביסיטערס וואס האבן געהארגעט די קינדער. כ'האב יעצט אויך געהאט א פאל, איינער האט געזאגט אז די בעיביסיטער האט געלייגט אזאלכע שמעקעדיגע שמעקעדיגע ווייסט די מוזלעמס האבן אזאלכע שמעקעדיגע זאכן וואס ס'שמעקט אן די צימער און זיי זאגן דאס איז קעגן ריחות רעות עטס האטס געזען מ'פארקויפט עס אין אלע גאסן האט שיער אפגעסאמט דריי קינדער יעצט א פרוי האט מיך אפגעקאלט זי האט מיך מעורר געווען כ'האב עס נישט ארויפגעלייגט ווייל כ'קען דאך נישט ארויפלייגן יעדן פערטס ארויף ווייל איך האב נישט גענוג צייט עניוועי איך וויל ענק פארציילן א מעשה רבותי ס'איז אלעס שקר איך זאג ענק נאכאמאל וואס איך זאג איז שקר ליגנט איך האב נישט וואס צו טון איך באקום געלט איינער צאלט מיר געלט איך זאל משוגע מאכן דעם עולם. דאס איז דער סאקמערע קאקמערע וועג פון טראכטן. וויל איך ענק דערציילן א מעשה. ס'איז געווען א איד, ער לעבט נאך היינט, ער הייסט הרב הצדיק ר' מאיר פאוזן. איך האב איהם געלערנט וויאזוי צו בויען א מקווה אסאך יארן, אונז זעמיר פערציג יאר שוין ווי מען זאגט בקשר, כ'האב יעצט געבויט א מקווה בית וגן, ער האט מיר געגעבן א הכשר דערויף, ווייל די חברה, די פאליטישאנס, די עדה מיט די שמיידע מיט די דריידע, זיי האבן נישט געוואלט מען זאל אראפ לאזן נאר נאך רבינו תם, און אזוי ווייטער, און דאס זענען ספרדישע אידן, עובדיה יוסף שרייבט קלאר. צוואַנציק מינוט נאך די שקיעה איז ליל גמור און א גוטן טאג. נאך מער, עובדיה האט א חומרא אז מ'טאר נישט גיין אין די מקווה פרייטאג צונאכטס, עפעס א חששות דרבנן, אבער למעשה ער האלט אז מ'זאל גיין פרייטאג צונאכטס אויב ס'געפאלט זיך די טבילה זאל מען גיין ביין השמשות, ווייל ביין השמשות האבן די חכמים נישט גוזר געווען אויף קיין גזירות. שוין, און אונז האמיר געקענט באשטיין, כ'מיין איך האב נישט קיין פראבלעם אז אין בית וגן וועט זיין א מקווה וואס מ'וועט זיך פירן אזוי ווי עובדיה האלט. דו האלטסט אנדערש? דו מעגסט האלטן אנדערש. איך האב מסכים געווען, זיי האבן מיך געפרעגט פאר איך גיי בויען, איך האב זיי געפרעגט ווען וועט מען אראפלאזן, אלעס האבן מיר דורכגערעדט און אלעס איז אונטערגעשריבן הכל כתוב וחתום, איז אנגעקומען די עדה החרדית און זיי האבן גע'טענה'ט ניין, פאר זיי נישט מסכימען מוז ער אראפגיין נאך רבינו תם, קיצור דער רב וואס האט מיך אפגעקאלט האב איך אים געזאגט איך וויל אייך עפעס פרעגן, איר ווייסט וויאזוי איך הייס? זאגט ער יא, אבער איר ווייסט ווער איך בין? זאגט ער ניין, זאג איך לאמיך דיר זאגן, די עדה האט פון מיר געליטן אזאלכע. צרות מיט דעם שוויץ באד אז נאך היינט ווען זיי גייען נעמען א פערמיט מען זאל נישט לאזן מאכן די געי פארעיד אין ירושלים זאגט מען זיי ביסט משוגע דו האסט א געי בעט ביי דיר אין זשופניק זיי קענען עס נישט אויסהאלטן עניוועי זאג איך און פרעג די עדה צו זיי ווילן מיט מיר האבן נאך א מלחמה איך גיי מיט זיי אין קאנפראנטעישן זיי האבן זיך דאך פארלאזט אז ס'וועט קיינער נישט וועלן געבן קיין הכשר ווייל אויב מיט אויך די מקווה'ס זענען די אויבערשטע זענען אויכעט פון די עדה עטליכענע, האבן זיך געמאכט א חשבון אז ס'וועט קיינער נישט וועלן, האב איך זיי געזאגט אזוי, קודם, איך בין גענוג אליין צו געבן א הכשר, איך האב געבויט הונדערטער מקווה'ס אין די וועלט און מכשיר געווען, און נאכדעם האב איך זיי געזאגט, איך האב א רבין ר' מאיר פויזן, ער וועט עס קומען דורכקוקן, ער האט עס דורכגעקוקט א גאנצן טאג, ער איז אזוי ארויס מיט התפעלות אז איך מאך אזאלכע הערליכע מקווה'ס מיט אלע הידורים, אז ער האט גראד געגעבן א בריוו, שטייט דארט א בריוו אויף זיין נאמען, יעצט קומען די עדה, זיי ווילן אויך געבן א הכשר, זאג איך אים, יא, קענסט געבן, נאר די צווייטע הכשר. דו ביסט נישט דער ערשטער און דו וועסט מיר נישט איינטיילן א דעה וואס צו טון. זיי האבן זיך געמוזט בייגן. עניוועי, דער ר' מאיר פויזן געהאט אמאל א ניס, איך מיין זי לעבט נאך, האט געהאט א ניס וואס איז געווען א זיבן יעריג מיידל, מ'האט גענומען א בעיביסיטער א מיידעלע אין לונדון זאל זי בעיביסיטן, נישט יעצט גייט שוין צוריק דרייסיג פערציג יאר, און די מיידעלע האט נישט געוואלט בלייבן אליינס מער ווייל יענע מיידעלע איז שוין איינגעשלאפן, האט זי געבעטן איר ברודער זאל ער קומען ווי מ'זאגט איבערנעמען. יענע מיידעל איז געווען אַכט און די ברידער איז שוין געווען צוועלף. קיצער דער טאַטע האָט געהאַט אַ לאַנגע נאָז און ער האָט געוואָלט זען וואָס ס'גייט דאָרט פאָר. איז ער געקומען קוקן וואָס זיין זון טוט דאָרט. האָט ער געטראָפן אַ מיידעל אַליינס און ער האָט זי בועל געווען. ער האָט זי גערעיפּט און פאַרטיג. און דער איד וועל איך ענק זאָגן, איך האָב געקענט, היינט איז ער שוין אַ פּגר, ער האָט שוין אָפּגעפּגרט. דער איד האָט געהאַט אַ באָרד נישט ביז צום בעלי-באָטן נאָר נאָך צוועלף אינטשעס נידעריקער ביז צו די האָר פון פּופּיק. איז געגאנגען אהרן דוד דונער ימח שמו וזכרו און ער האט געוואלט בעקן דעם איד, האט ער אנגעקאלט מאיר פויזן ער זאל זאגן זיין ניס זאל ארויסגיין פון קאורט, האט מאיר פויזן פרובירט צו רעדן מיט איר און זי האט אים געזאגט ליסן איי וואס הערט נאט יו, יו העוו נאטינג טו מיקס אין היר, דונער האלט אזוי, דונער זאל גיין אין דר'ערד, ער איז נישט מיין רב. איז געגאנגען דונער האט גוזר געווען א חרם אויף מאיר פויזן און ער האט געמוזט אנטלויפן פון לאנדן אויף ארץ ישראל האט ער געמוזט אנטלויפן. האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל. ער האט געהאט דעמאלטס א זון א חתן, האט מען געהייסן די כלה זאל אפלאזן דעם שידוך. די רבנים, דונער מיט די אלע ימח שמו'ניקעס, זיי האבן דעם מענטש גערודפ'ט על לא דבר. ער איז נישט נחום ראזענבערג, ער איז א איד וואס זיצט און לערנט כל ימיו, ער ענדיגט ש"ס יעדע זיבן יאר, און ער האט געמאכט פיר ספרים, דריי אויף מקוואות, און איינס אויף זמנים. די שענסטע ספרים וואס איז דא. נאר אהרן דוד דונער האט געוואלט דעקן דעם נואף. אונז האמיר אנגעהויבן, איך האב אנגעהויבן צו רודף'ן אהרן דוד דונער אויכעט. ס'האט געהייסן ער וועט ווערן דער הויפט רב פון אנטווערפן, איך האב זיך געבעטן זאלן אים נישט נעמען, ער איז א לאו-לייף. ווי ער האט געדארפט ערגעץ וואקסן, האב איך אים אונטערגעשטעלט א פיסל. דאס וואס ער איז געבליבן אין לונדון, ער האט געזאגט ווייל ער האט אן אלטן טאטן, דאס איז שקר. אונז האבן מיר אים איבעראל אונטערגעשטעלט א פיסל, נישט אונז, איך, איך בין אריבערגעגאנגען צו אים שליחות פון ר' מאיר פויזן, ר' מאיר זאגט ביסט אים מחיוב איבערצובעטן, האסט אים ארויסגעווארפן פון א שטאט, האסט אים אפגעטון אזאלכע רשעות, געהייסן א שידוך זאל אפלאזן, האט ער נישט געוואלט הערן, איך בין א רב, נו נו דו ביסט רב, בסוף איז א דאס מיידל וואס האט אפגעלאזט דעם שידוך די האט חתונה געהאט און זי האט נישט קיין קינדער צוואנציג יאר, און מאיר פויזן זי מאכט ברוך השם חתונה קינדער שוין. וויסן ס'דא א באשעפער וואס ער פירט דאס אלעס, די ברכה נאר וועם דער באשעפער נוצט אז זאל יענעם אונטערשטעלן א פיסעלע, אהרן דוד דונער איז א ימח שמו'ניק, זיין תורה איז גארנישט ווערט, ער איז גארנישט ווערט, ער איז א לאו לייף, ווען ער פלעגט אלץ קומען אין מאנסי געמאכט א גרויסע אויפנאם, ער האט געדארפט זאגן דרשות, האב איך אייביג געשטערט, כ'האב אייביג געזאגט נעמטס אים נישט ער איז א שייגעץ. ער איז א לאו לייף, די חברה כאפן נישט אז אונז רודפ'ן מיר זיי אויכעט, עניוועי, ס'איז געווען א ביטערע פרשה, למעשה ר' מאיר ברוך השם מורא'דיג מצליח געווען, ער האט ארויסגעגעבן יעצט האלט שוין ביים דריטן ספר אויף מקואות, און ער האט איבערגעדרוקט יעצט זיין ספר אור מאיר אויף זמנים, אלע זמנים ווי ער וואוינט, ער וואוינט דארטן אין אויף א בארג, און ס'איז לעבן בראכפעלד דארטן, אלע זמנים האט ער מסדר געווען, ער טוט עס פאר פרנסה א גאנץ יאהר, ער מאכט אלע לוחות פאר די גאנצע וועלט, פונקטליך די זמן פארשטייסט אהרן דוד דונער? הא, פינסטערער הונט. עניוועי, למעשה, ס'האט מיר זייער וויי געטון, איך האב דעמאלטס מיט אים געמאכט א מקווה אין, כ'מיין ס'איז געווען אין מישקאלץ, אדער אין ווארשא, כ'געדענק נישט, גאנצן וועג געווען אזוי צובראכן, ווייסטו, ער איז א יעקע, די צרה איז אז דונער האט אנגעהויבן מיט א יעקע, ווען ער הייבט אן מיט מיר, קוק סאקמער, קאקמער, יאקמער, כ'האב זיי געוויזן וואו איך וואוין. כ'האָב זײ געװיזן, אַז כ'האָב זײ אַלע אין דר'ערד, זײ האָבן מיך נישט קענען רירן. יצחק שטערן, לבֿנה, דער שײגעץ, ער איז אַ נעפֿיו פֿון, אַ נעפֿיו צו אַ קאָזין פֿונעם סקוקו-קוקולענער שײגעץ, דאָס איז דער הײַנטיקער, אַ שמוציאַן, װי אַ דין-תּורה, װי אַ שמוץ, אין מאָנטרעאָל האָט מען אים גענוצט. ס'איז דאָ אײנער פּערלמוטער, ער האָט אים אױסגעהאַלטן און ער האָט אים געטאָן װאָס ער האָט געװאָלט, לכם ולכל צרכײכם. און היינט קומט ער דא, האט געפירט א גרויסן טיש, און מ'האט אים געגעבן דעם האטעל עטרת אברהם, די האל. שמוציאן! די גאנצע זאך איז איין שטיק שמוציאן, און די וואך האב איך מיך שוין אויסגעלערנט היינט, מ'האט גערעדט אויף די רבנים, האט איינער געזאגט, ווילאנג דו נוצט נישט דעם ניבול פה דאס ווארט רבנים, עלעך מיט די טענה. די ווארט די מינוט ווען דו האסט גענוצט די ניבול פה רבנים וויל איך מיט דיר נישט מער רעדן, יעדער ווייסט דאס איז א סקאם אף די ערט א פיס אף גארביטש א דרעק רבנים עניוועי ס'איז א מורא'דיגער אומגליק געווען וואס דא איז פארגעגאנגען קיצור די זעלבע וואס זיי האבן געטוהן צו ר' מאיר מיט דרייסיג יאר צוריק האבן זיי פראבירט דא מיט מיר צו טוהן נאר די חילוק איז ר' מאיר איז א איידלער איד ער איז א איד וואס רעדט נישט קיין הויעך ווארט געזאגט, און מען האט אים געזאגט אז מען זאל אים נישט גריסן, ער איז אין חרם, איז ער אוועק געפארן אויף ארץ ישראל. איך האב געוואוסט די מינוט איך פאר אוועק פון דא, די מינוט איי ליוו היער, את ברך מאתכם מיט אלע חזירים ווערן כפול שמונה. זאלי קאזין, יענקי בער, דעם וואס האט אנגעזייעט א מיידל, איך האב געוואוסט אז דיי גייען ווערן געפערליך שטארק, האב איך געזאגט, איך וועל דא פייגערן, איים נאט ליווינג, איים גאנע פייט, איך וועל זיין די פראנט מען, אויסער חס ושלום אז דער אייבערשטער וועט צופירן אז איך כאפ א קוגל אין קאפ, דעמאלטס בין איך פטור, וואס ביז דעמאלטס בין איך דא. כאטשיג איך וואוין נישט דא אפישעלי, איך גיי זיי אויסלערנען, קיינער העט נישט טאטשן קיין קינד. יעצט, איך האלט אין איין זאגן פאר ענק אז מען דארף זייער שטארק אכטונג געבן מען טאר נישט נעמען א בעיביסיטער, איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א רב, אונז פסק'ען מיר נישט אזוי, אבער ס'איז דא א רב וואס ער האלט אז טאמער דארף מען נעמען א בעיביסיטער מעג מען גיין צו טבילה ביום שביעי, פארוואס? ווייל בעיביסיטערס האבן שוין געהארגעט קינדער. יעצט האט מיך אויך אויפגעקאלט איינער, זי איז ארויף געגאנגען די צימער וואו די בעיביסיטער נעמט קער, האט זי געזען זי האט אנגעשפריצט די די די שמעקעדיגע, ס'איז דא די. מען פארקויפט די אויל, זיי זאגן אז דאס איז קעגן כישוף מיט אנדערע זאכן, בקיצור די קינדער שיער דערשטיקט געווארן. וואס זאל איך אייך זאגן, אמאל ווען כ'פלעג ענק פארציילן אזא מעשה פלעג איך וויינען, כ'פלעג צוויי טעג וויינען ביז כ'בין געקומען צו מיר, היינט לאך איך, מען טאר נישט יעצט שפילן מוזיק, איך וואלט אנגעצינדן מוזיק צו לאכן ווייל איך האב אזא הנאה וויאזוי מען סקרועט ארום מיט כלל ישראל און כלל ישראל לאזט זיך ארומסקרוען, כ'האב א מורא'דיגע הנאה. איך ווייס ווען איך בין אין ארץ ישראל אויף א מקווה קען איך נישט מיטהאלטן א שמחה אין אמעריקע מיט מיינע קינדער ווייל איך בין דאך דארט, דאס מוזטו זיך אויסלערנען א אידישע טאכטער די אייבערשטער האט איר געגעבן איין פרעזענט א טייערע מתנה און דאס איז א קינד ער געבט עס נישט פאר יעדן און נישט יעדעס קינד געלונגט סאו אז ער געבט דיר אזא פרעזענט ביזטו פטור פון אלע מצוות אין די תורה חוץ לא תעשה'ס וועגן דעם איז דאך א פרוי פטור מצוות עשה שהזמן גרמא ווייל זי מוז נעמען קער פון אירע קינדער אירע סוויטהארטס פון דעם מוז זי נעמען קער. פארגעס פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז כביכול סעקענדערי, דיין קינד איז בעפאר עווריבאדי, ווייל דער אייבערשטער קען זיך אן עצה געבן אן דיר אויך און דאס קינד קען נישט. סאו עניוועי, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איז געשען יעצט א בלוטיגע מעשה אין ענגלאנד, די זעלבע מעשה ווי מאיר פויזנ'ס מעשה, נאר פארשטיי איך נישט פארוואס מען האט זיך נישט געלערנט. יעצט, אמאל ווען מאיר פויזן האט געהאט נעבעך זיין צרה האב איך געוויינט מיט אים, היינט זאג איך פאר דעם איד גוד פאר יו. וואס איז געשען איז, א קאזין האט גענומען א מיידל זאל זיין א בעיביסיטער אין ענגלאנד, און אויף די אידישע געגנט אין סטענפארד היל. און דער יונגערמאן, אזוי ווי איך האב אייביג מסביר געווען אויף מיינע האטליינס, ווער ס'הערט מיך אויס ווייסט. די אינגעלייט האבן א מנהג צו נעמען א בעיביסיטער, ענד איף שי לוקס קיוט ענד סעקסי ענד נאאיוו, אז זיי פילן אז זיי קענען אריינקריכן מיטן פיפיק אין איר לאך אריין, דעי קאם האום טו וויזיט און מיט לאכן כ'האב געוואלט מיך אומקוקן, כ'האב עפעס פארגעסן? אלל די בולשיט. גערעדט. בקיצור, דער אינגערמאן איז אהיימגעקומען, ער האט געזען א נאאיווע סטופיד מיידעלע, און ער האט גראד אנגעהויבן ווייסט איך, זיי הייבן אן גראד צו מישמש, זיי פילן, איך הער תמישש, זיי הייבן אן צו טאפן, און זעט אויס אז האט זיך געלאזט, ביקאוז זיי פריזן, זיי האבן מיר שוין געזאגט אסאך מיידלעך, דעי געט סאו סקערד דעי פריז, דעי דאנט איווען נאו וואט טו דא, בקיצור, און ער האט זיך צושפרייט ביידע פיס, און אויסגעטון די אונטערהויזן, און אריינגעשטופט זיין פופיק, ענד געס וואט? ער האט פארגעסן ארויסצונעמען פאר ס'האט געשפריצט, קען זיין ער האט געמיינט ער איז מיט זיין ווייב און זי איז געווארן פרעגנענט, סיקסטין יער אולד גירל, יעצט גאנץ לונדון איז אויף מיט די מעשה, ס'איז ממש א שרעק, נאר היינט יעדער זאגט אוי נעבעך א שאד, איך זאג גוד פאר הער, האו אין די ווארלד דיד א פאדער לעט הער גאו בעיביסיט ענד הער מאדער ווען שי נאוס וואטס העפענינג אוטסייד, און אין לונדון פעלט נישט קיין חזירים. ס'איז דא א איד אין לאנדאן וואס איז היינט אלט פינף און זיבעציק יאר צו וויפיל, קיינער וויל נישט קומען פארויס טו פוינט די פינגער אדערווייז זעץ זיך אין ווען איין, ווייל אין לאנדאן איז נישטא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאנס, זיי זאגן ער האט, און טאמער מיינסטו דער ברוך מרדכי האט געהארגעט קינדער ער האט געהארגעט אסאך מער קינדער אין לאנדאן ער איז אן אלטער בחור קיינמאל נישט חתונה געהאט ער דאווענט נאך מיט תפילין אן א טלית, זאג איך פאר יענעם קום מיט מיר איך גיי מיט דיר צו די גאווערמענט, ניין ער וויל נישט ער וויל נישט ער וויל נישט ער וויל, ווילסט נישט? גוד פאר יו, ער האט דיר גוט אריינגעשטופט אין תחת, וויש דיך יעצט גוט אפ, דעטס אלל. איך האב שוין היינט הנאה, איך בין שוין צופרידן ברוך השם, יעדעס מאל סקומט ארויס א קעיס וויי וועל איך זאגן דעם טאטן ווי ביסטו געווען, איך וואלט געוואלט רעדן מיט די מאמען, איך ווייס וויאזוי זי הייסט, באט איים נאט גאנא גא גיסן זאלץ אויפן וויידל, וויי אין די ווארלד דיד שי לעט דיס העפען, שי לעט איט העפען אדערווייז איט וואלדנט האוו העפענד, וויי דיד שי דא דעט, א קאזן האט געבעטן בעיביסיטן זאג דעם קאזן סקרו יו, מיין טאכטער איז נישט דיין פראסטיטוט. עניוועי ער האט זי איינגעזייט זי איז יעצט אין דריטן צו פערטן חודש זי גייט מיט א גרויסן בויך זי איז א סקול גערל מען קען זי נישט צוריק נעמען אין סקול און מען האט אויפגעהויבן די גאנצע פעמילי און זיי האבן אוועק געלאפן דא אויף אמעריקע איך ווייס אין וועלעכע סטעיט נאר איך קען יענע סטעיט ווייל איך מאך דארטן איך האב דארט פארראכט מקווה'ס אין יענע סטעיט נישט דא קיין איין חסידישער יונגערמאן א שטריימל שבת איז נישט דא פאר א רפואה ווען איך בין געווען דארטן אמאל שבת בין איך נישט געגאנגען מיטן עה שטריימל אין די גאס שבת ווייל איך האב געוואוסט ס'איז נישט דא קיינער, איך האב נישט געוואלט ס'זאל זיין אויפפאלן, און דארט גייט זי גיין אין סקול, איך ווייס נישט אויף וועלעכע סקול, און זי גייט גיין מיט א גרויסן בויך, זי וועט זיך ארומשלעפן נאך דריי פיר און פינעף חדשים, און נאכדעם דארף מען ערלעדיגן די מעדיקעיט מיט די פוד סטעמפס מיט די וועלפעיר זאל באצאלן פאר האבן די בעיבי, און אלע אנדערע אירע ברידער און שוועסטער זענען יעצט אין דר'ערד ווייל זיי האבן נישט קיין סקול, און וואס גייט זיין דער סוף פון די גאנצע זאך, ווייסט וואס גייט זיין? די מיידל האט שוין נישט קיין לעבן, שאלה איז צו זי וועט זיך אליין נעמען דאס לעבן, צו זי וועט סאפערן. איך זאג אייביג ווען איינער מאלעסטעט ער שטופט אריין א יונגל דעם פיפיק אריין אין תחת, ווען ער נעמט א מעסער און ער האקט אים אריין אין רוקן טוט ער קלוגער. נישט איך זאג אז מען זאל עס טון חס ושלום, איך בין נישט קיין רוצח, נאר ווייל דאס קינד אז האסט אים אריינגעשטופט דעם פיפיק אין תחת איז דיסטורבט פאר די רעסט אוו היז לייף, וויזאלאנג ער וועט זיך לאזן דא לעבן, איף הי פילס דיסקאמפארטעבל גייען זיי אלע אהיים, סאו ס'איז שוין גארנישט אזא גרויסע נפקא מינה. אין נחומים שטייט עס ארויס, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, ס'איז די זעלבע ווי רציחה, און דאס איז וואס דא גייט פאר, עטס פאלגטס נישט נחום ראזנבערג, עטס פאלגטס די משוגענע לבנה שטערן, סקוקולענער, מיט די אנדערע חמורים די וואס האבן אונטערגעשריבן די אַכט און דרײַסיק לך לך רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם, ימח שמם ס'זאל נישט בלייבן נישט פון זיי און פון זייערע קינדער א שריד ופליט. אז זיי האבן זיך געמישט אין א זאך וואס זיי האבן זיך נישט געטארט מישן, זיי האבן אדער יא פארשטאנען אדער נישט פארשטאנען דעם חומר הענין, אבער האבן זיי באקומען געלט, וואס א רעכט האבן זיי געהאט אויף מיר אונטערצושרייבן? און וועגן דעם האב איך זיי נישט געסוט אויך נישט, ווייל איך זאג פארן אייבערשטן, דו ביסט דער שופט כל הארץ, דו זאלסט נעמען פון זיי קער. יעצט קומט נאך א רב, יא ער ווייסט טאקע, מ'האט אים טאקע נישט געטארט אונטערשרייבן, ער וויל מיך איבערבעטן, ער האט באקומען אויף די, וויאזוי האט ער געזאגט, אויף די לעבער האט ער באקומען, צו אויף די, איך ווייס, צו אויף די.

און דאס גייט זיין דא, און אלע האבן א מיאוסן סוף. אבער לאמיר צוריק גיין דא צו אונזער פראבלעם. סאו בקיצור, שטעל דיר פאר, דער נואף, דער וואס האט גערעיפט די מיידל, איז געבליבן אין לאנד. אנטלאפן נעבעך ווער? א צובראכענע זעכציג יעריגע מיידל, שי טאקע דידנט נאו וואט הי וואנטעד פראם האר. און ווער איז דער שולד פאר דעם? אלע רבנים ימח שמם וזכרם. פארוואס? ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, מ'האט געדארפט לערנען די מיידלעך, פעקטס אוו לייף, און נאובאדי איז עלאוד טו טאטש יו. עס טוט זיך יעצט א גאנצע זאך אין ארץ ישראל, נאך יום טוב וועל איך רעדן דערפון, פון עפעס א רב טל, ביי אונז ווי איך דאווען זאגט מען נישט קיין טל, דער רב טל, איינגערעדט פרויען אז ער וועט ברענגען משיח מיט זיי און ער האט זיי גערעיפט מיט אלעם, און געשטעלט א גאנצן בית דין, האט מען געטראפן אז מען מוז אים פייערן און אפשר איינזעצן אויך, כ'האב ענק אלץ געזאגט, מען דארף לערנען א פרוי. נאובאדי איז עלאוד טו טאטש יו ביטווין יור לעגס. נאובאדי איז עלאוד.

מען מוז דאס אויסלערנען די קינדער, אין וועלכע גרעיד? אין קינדערגארטן, אין פרי וואן עי, ווייל נאכדעם קען שוין זיין צו שפעט, און דאס מוזט עטס ענק אויסלערנען, מיי טיטשינגס וואס איך טיטש מיט ענק שוין קיין עין הרע אריבער צען צוועלף יאר, דעי העז טו בי לוקט עפטער ענד טיטש די טשילדערן אקארדינגלי, איך שלאג מיך יעצט אויכעט אז מען זאל אין סקול מוזן לערנען די אלע זאכן, די דעוועלעפמענט אוו די באדי. איך וועל עס דורכפירן, איך האב אסאך זאכן דורכגעפירט און איך וועל דאס אויך דורכפירן, און איך וועל אנקאקען די אלע סאקמערע גרים און די פרומע זאכן, מען טאר נישט, די רבי מיט זכרונו לברכה, די רבי זכרונו לברכה איז געווען א פוסטער שטריק, ער ווייסט וויאזוי ער האט געהייסען, דער ברך משה, א שייגעץ טמא מטמא, האט קיין דין תורות ערליך נישט געפסקנט, קיין הכשר נישט געגעבן ערליך אויף מיעלמארט, אים רופסטו דעם רבי זכרונו לברכה? אים קענסטו האלטן? קיינער וויל פון דעם שייגעץ נישט וויסן אפילו, ס'דא איינער וואס ער וויל יא, מחי בקו ווען איך רעד אויף אים איך זאל תשובה טוהן איך זאל נישט אזוי רעדן אויף אים פארוואס זאל איך תשובה טוהן ווען נישט ער וואלט געווען כשר פלייש אין אמעריקע עניוועי כוויל ענק זאגן סאיז געשעהן א ביטערער אומגליק און עס מוז ווערן פארראכטן ס'קומט יעצט שבועות און אים לייג איך צו אן עמורדזשענסי זאלטס נישט זאגן כ'האב ענק נישט געווארענט ס'קומט יעצט אזא זאך וואס דאס הייסט א מעדזשיק ווארד וואס אלע פרייע איך האב געהערט זאגן אז איך דאוון דא אין בית יעקב אוהב שלום האב איך געדאוונט איך גיי שוין מער נישט דאווענען זיי האבן עס געמאכט פאר א בתי זונות. איז כ'האב געהערט זאגן אז די טיטשערס פון פאבליק סקול דא, פון נאך אפאר פלעצער, פלעגן קומען צו יזכור, פלעגן נעמען אפט פופצן מינוט פון סקול ביי לאנטש, און זענען געקומען זאגן יזכור. מ'האט דא געזאגט יזכור ווען ס'איז געווען לאנטש אין פאבליק סקול. כ'וויל אייך זאגן, ס'איז דא א מעדזשיק ווארט וואס הייסט יזכור, באט אין אמת'ן אריין, דאנט געט סקעירד אוו איט. ווען דו ביסט א אידישע טאכטער, דו האסט קינדער, צו וואטשן, קומט דיין טאטע צו דיר און דו דארפסט נישט זאגן קיין יזכור אויך נישט, זאגסטו היי דעדי האו אר יו, יו סי איים וואטשינג יור גרענד טשילדרען, דעטס אלל יו גאטע דו, דאס איבריגע איז ער וועט זיך שוין פרייען אויף יענע וועלט. יזכור שמיזכור מיט קדיש מיט באדיש מיט לאדיש דאס איז אלץ געמאכט אז די פרוי זאל איבערלאזן די קינדער אליינס, און נאכדעם וועקן זיך אויף די חזירים און מען גייט ווי מען זאגט. עה באדערן די קינדער. ס'קומט יעצט יזכור, טאמער האסטו א קינד אין שטוב, דו האסט א פופצן יעריג מיידל און דו קענסט איבערלאזן א קליין מיידל, דו טארסט נישט, טאמער ס'וועט עפעס געשען יו וויל בי ריספאנסעבל, יו העוו נאו רייט דואינג דיס, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, אין דער אלטער היים אין די גמרא'ס צייט זענען געווען די שולן אין די פעלדער, בכלל נישט געווען אין קיין בית מדרש, נישט געווען אזא זאך, ס'איז געווען אין די פעלדער, וועגן דעם זאגט מען דאך דארטן ביי פרייטאג צונאכטס, ווייל ווייל די פון די מענטשן וואס זענען שבשדות. וואו שטייט ס'מוז זיין א שול פאר קרייען אוט לאוד עטס האלטס אז חלילה דער אייבערשטער איז טויב ווען ס'איז נישט דא קיין שול צו ווען ס'איז נישט דא א ספר תורה אין די שול? טאמער האלט עטס אזוי זענט עטס אפיקורסים. דער אייבערשטער הערט יעדן איד צו עט עני פלעיס, מנשה'ן האט ער צוגעהערט אין בבל אן א שול און אן א ספר תורה, און נאך מער, ער האט געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, מיין רבי האט געזאגט, ובקשתם משם את ה' אלוקיכם ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, איך וויל זען צו ס'איז אמת, איך בין יעצט בתכלית הירידה, איך בין געווען קעניג, מ'האט מיך ארויסגעגעבן אין בבל, מ'גייט מיך הרג'נען, איך וויל זען רבונו של עולם צו ס'טאקע אמת וואס דו זאגסט, ובקשתם משם את ה' אלוקיך, ווייסט וואס איז געשען, דער אייבערשטער האט נאו טשויס, דעטס קאלד פארסינג די דיעל, ער האט אים געמוזט צוריק נעמען בתשובה, פארוואס? ווייל ס'איז א פסוק אין חומש, איך וויל ענק זאגן יזכור מיט איזכור מיט שמיזכור מיט די אלע זאכן איז באלאוני ווען ס'איז דא א קינד אין שטוב. יעצט, איך קען דיר נישט אויסרעכענען אלע מציאות'ען, נאר אפילו דו האסט א ניינצען יעריגע טאכטער וואס זי קען שוין מאכן א גוטן טשולנט מיט א גוטן קוגל, דאז נאט מין דעט שי קען אטענד א בעיבי, און זי האט נישט דעם געפיל ווי דו וואס ס'איז דיין קינד, ס'איז ארויסגעקומען פון דיר, ס'איז א חלק פון דיין באדי, דיין שוועסטער און ברודער דאונט העוו די סעים פילינג פאר דעט, ס'איז דא אדרענעלין, ס'איז געווען א מאמע, א קאר איז ארויף געפארן אויף איר קינד, האט זי אויפגעהויבן די קאר מיט די הענט, זי קען נישט אויפהייבן קיין קאר, די קאר וועגט פיר פינף טויזנט פונט. די די סייענטיסטס עקספלעין אז סאיז דא אן אדרענעלין זי האט געזעהן איר קינד שי ווענט וויילד דאס בעט איך ענק סאיז נישט דא קיין דאווענען סאיז נישט דא קיין רין עטס ווייסט וואס הייסט רין פאר הפטורה זאגט מען רין רין רין סאיז נישט דא קיין רין סאיז נישט דא קיין הפטורה סאיז נישט דא קיין קריאת התורה סאיז נישט דא קיין אקדמות סאיז נישט דא גארנישט האסט א קינד אין שטוב וואטש אווער הים דאס איז חשובער ביים אייבערשטן ווי דיין אלע זאכן וואס דו זאגסט, זאלסט נישט איבערלאזן מיט קיין קינדער, די גרעסערע קינדער קענען נישט נעמען קער פון די קלענערע, ענד דעי דאונט העוו יור פילינג, און דו זאלסט אויפהערן מיט די גאנצע דאס געדאווענעכץ, ס'איז דא אינדערהיים קענסטו פונקט אזוי דאווענען, איך ווייס ווען מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן און איך האב נאך נישט געהאט ווי צו גיין האב איך געדאווענט אינדערהיים, דו האלטסט אז דער אייבישטער האט עס נישט אנגענומען, איך וועל דיך פרעגן בעסער, ווען איך וואלט נישט געלייגט תפילין וואלט איך געהייסן א קרקפתא דלא מנח תפילין לויט די שיטות ווי אפילו איינמאל האב איך פארפעלט איז מען א קרקפתא דלא מנח תפילין? זיכער א יא, נו איך מיין נו ווייל כ' בין געווען אינדערהיים, איך זאג דעם אייבערשטן אנטשולדיגט איך בין געווען אינדערהיים, וואס דענקסט דו ס'איז נאו עקסקיוז? רבותי, יזכור זאלסטו זאגן אינדערהיים, פארגעס פון גיין ארויס, און די וואס גייען ארויס זאלן זיך נישט אויסשמירן, ווייל מענער ווערן צוהיצט און אראוזד, און מענער הייבן אן צו פילן, ס'איז יזכור, דאונט דו דיס סטופיד טינגס, ביקאוז זיי זענען נישט אנגענומען פארן אייבערשטן. קום נישט אויפגעדעקט, קום אנגעטון ווי א צניעות'דיגע פרוי, אין געוויסע שילן לאזט מען נישט גיין מיט אן אויפגעדעקט שייטל, יעדער האט זיך זיינע מנהגים, איך מיין איך גיי נישט אוועקמאכן מנהגי ישראל, מיינס איז דא א בית מדרש דא ווי איך האב געדאווענט, זיי האבן געוואלט אראפנעמען די מחיצה, ס'איז די איינציגע ארטאדאקסישע מאדערענע שול אין די געגנט, ווילן זיי אראפנעמען די מחיצה, האב איך געזאגט דו טארסט נישט, האבן זיי געזאגט מען זאל אים נאר אראפנעמען פון פארנט אז די פרויען זאלן קענען צוגייען צום ארון קודש ווען מען נעמט ארויס די ספר תורה, זאג איך נעם שוין אראפ די גאנצע, דו נעמסט אראפ פארנט נעם אראפ, און וועגן דעם בין איך אוועקגעגאנגען, ס'איז געווארן א ריפארם שול. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. האסט געזען צו מארי נידלמאן איינער האט ארויף געלייגט אויף אים א גאנצע פרשה מיטן רימניצער רעבן? ער און זיין זון פירן די שול, ער איז פרעזידענט און זיין זון וויל ווערן רב, און ער נישט קיין שומר שבת אינגאנצן האט מיר געזאגט, ער הייבט אן עלפע ביינאכט און ער ענדיגט עלפע, און ער איז אויף העווי דראגס האט ארויס געגעבן בוקס אז מאראוואנע איז די אייינציגע קיור. עניוועי, איז למעשה האב איך אים דעמאלטס געזאגט ברעך נישט אראפ קיין מחיצה, האב איך אים געזאגט דער מהריל האט געהאט א שיינע טאכטער איז געווען אלט אַכצן יאר, זי געווען אזוי פיין און אזוי מיט אלע גוטע מידות און מעלות טובות וואס קען זיך פארשטעלן דער מהריל איז נישט געווען קיין ליידיגייער ער איז געווען די אלע מנהגי ישראל האט ער געשריבן איז ער געקומען אין א שול ער איז געווען א בעל תפילה אויך ער איז געווען א בעל תפילה און א שדכן איז ער געקומען אין א שול דאווענען האט מען אים געזאגט אז די יוצרות זאגט מען דא און די יוצרות זאגט מען דא נישט האט ער געזאגט איך פרעג נישט איך זאג די יוצרות וואס איך זאג ביי מיר אינדערהיים א טאג נאך ראש השנה איז זיין טאכטער געשטארבן פלוצלינג. שרייבט דער מהריל מען זאל זייער אבאכט געבן אויף מנהגי ישראל, איך האב צובראכן מנהגי ישראל האט דער אייבערשטער צוגענומען נעבעך די טאכטער, דאס איז דער מהריל דאס נישט דאס נישט א מעשה ביכל וואס מען דערציילט פון טשאדעלע באדעלע דאס איז דער מהריל מנהגי ישראל מען טאר נישט משנה זיין אין א שול גארנישט איז למעשה קומט יעצט שביעות מען הייבט אן יעצט יזכור שמיזכור פיסקער ס'איז גארנישט ווערט איטס נאט ווארט עניטינג איף יו לעפט ע טשיילד אנאפראפריעטלי אטענדעד, אז ס'איז גארנישט געשען דעם קינד, ס'ווייל דער אייבישטער איז א גוטער, כ'בעט דעם עולם יזכור אינדערהיים, אין די האוז, ס'איז דא נאך א זאך גוט וועגן יזכור, דארפסט זיך נישט צושטעלן צו א צייט, אין שול זאגט מען יזכור לאמיר זאגן עלף דרייסיג, דארפסט זיך צושטעלן, דא קענסטו געבן צו זייגן דעם קינד, דארפסט אים נישט מצער זיין, און דארפסט נישט אוועקלויפן, דארפסט אים נישט צונעמען די מילך, און דו קענסט אים געבן צו זייגן. סא איינס זאלסטו זייער אבאכט געבן אז סרול האגער עמיצער זאל נישט קומען באקוקן אן אנדער קינד צו מאכן א ברית ווייל דער חזיר האט געטאטשט א פרוי בהוד יפה און זי איז שוין זעקס אדער זיבן יאר איז זי שוין נעבעך אויף טערעפי דעס זאלט עטס אבאכט געבן. דער אנדערע חזיר דא דער חזקל טייטלבוים דאס איז א צווייטער חזיר פארשטייסט איז אויך געווען א מוהל מען האט אים יעצט שוין מעביר געווען. ער האט געזאגט פאר סאטמאר אידן וואס נחום ראזנבערג זאגט איז שקר גמור, איך קען שווערן אויף א ספר תורה אז ס'איז שקר, איך בין אזוי ריין פון די עבירה, האבן זיי געזאגט אונז ווייסן מיר אבער קיין מוהל קענסטו פאר אונז מער נישט זיין, דו ביסט טאקע ריין פון די עבירות אבער קיין מוהל וועסטו נישט זיין, ענד דעטס איט, יו העוו טו סטארט קאמפלייאינג וויט ריאליטי, פליז דאנט מעיק דיס לייף טיים מיסטעיקס, פאר היינט האב איך שוין נישט קיין רחמנות אויף ענק אויך נישט ווייל ווען איך ווארן. און עטס פאלגטס נישט? זאג איך פיין, ביסט דיר אליינס שולדיג, וואס ווילסטו פון מיר? בשלמא אמאל מ'האט נישט געטארט רעדן פון דעם, ווען מ'האט נישט געטארט ווארענען, אז ס'איז געשען אן אומגליק איז עס געווען טאקע טאקע א געפאר, אבער היינט אז אלעס איז אן אופען בוק, און מ'מעג זאגן, מ'מעג, כ'האב זיי אלע אין דער ערד, און אז עטס פאלגטס נישט, האב איך ענק אויך אין דער ערד, סאו רבותי געדענקטס איין זאך, לאזטס נישט איבער מיט קיין בעיביסיטער, לאזטס נישט איבער מיט קיין גרויס מיידל אפילו דיין אייגענע טאכטער, ווייל זי ווייסט נישט אין קעיס אוו עמערדזשענסי וואט. דו, און נאכדעם ס'קען געשען א מורא'דיגע זאך אז ס'זאל קומען א קרוב משפחה וואס ער איז געקומען דא צום סאקמערע רב אויף יום טוב און ער איז געקומען אנפאטשקען דיינע קינדער, סאו בי ווערי קערפול וויט וואט יו דו, ס'דא אמאל איינער ס'גייט אריין א טינא בלבו, עס גייט אריין אין זיין הארץ אזא מין טינא אויף א מיידל, טינא מיינט אזא לאוו.

און אן אופן וועדזשיינע, סאו פליז דאונט דו איט, און איף עניבאדי דאזענט לייק די וועי איי טאלק גרעפיק, זאג איך ענק נאכאמאל איך האב ענק אלע אין דר'ערד ווייל עטץ האטס נישט גערעדט גרעפיק און קוקטס וואסערע חורבן מ'האט אנגעמאכט. ווי קען דאס מיידל גיין? דאס מיידל האט מען אויפגעגעבן פאר אדאפשען? יא זי קען ביי מיין טאכטער קען זי געבן דאס קינד, מיין טאכטער האט נעבעך אזויפיל צרות ווי זי נעמט אריין אלע צובראכענע קינדער מ'ברענגט צו אמיץ נאר האלטן דא אויף א וואך צוויי זי האט שוין ברוך השם איינער חתונה געמאכט איך האב שוין אייניקלעך פון דעם קינד פון דעם שטיף קינד. און יעצט האט זי נאך א קינד וואס מ'האלט ביי שידוכים, און די וואך קאלט מיך איינער אפ דא אין אמעריקע, נישט אין לאנדאן, קאלט אפ אז ס'איז דא א מיידל וואס די טאטע האט זי אביוזד, און זי האט געכאפט א נערוון בראך, און זי איז געווען אין שפיטאל יעצט אפאר וואכן, און מ'האט זי ארויסגעלאזט פון שפיטאל, נישט מ'האט זי ארויסגעלאזט, מען וויל זי ארויסשטעלן פון שפיטאל אז זיי זאגן זי קען איינשטיין ביי איינעם, די גאווערמענט וויל דאך מאכן ס'זאל זיי אויסקומען ביליג, און איך האב נאכנישט וואו צו פלאצירן דאס מיידל, איך האב נישט. א טאכטער קען זי נישט אננעמען ווייל זי האט אליינס א שטוב מיט קינדערלעך יונגלעך קיין עין הרע און זי איז אווערפעקט, זי האט שוין דארטן שטיף קינדערלעך און זי האט ברוך השם אייגענע אויכעט, נישט וועגן דעם האט זי גענומען שטיף קינדער נאר זי האט א הארץ פון גאלד, איז מען האב איך מיך יעצט געוואנדן צו אלע עידזשענסיס ווי מען קען עפעס טוהן א פלאץ פאר דעם מיידל און עס גייט נישט אזוי, עס איז נישט נישט יעדער האט אן אפענע ווי מען זאגט טיר, סאו רבותי איף יו נאו וואטס גוד פאר יו, נחום ראזנבערג קאוד בי ער איז משוגע, יע, קאוד בי, ביי די סאקמערע שולחן ערוך. ר' משה טעראריסט פרידמאן מיט דעם יצחק לבנה שטערן, באט איי וואנט טעל יו סאמטינג, ווען עטס זאלטס מיך געפאלגט וויל די קאמיוניטי שוין זעקס זיבן און אכט יאר צוריק, געבליעט אלס די שענסטע פיינסטע קאמיוניטי פון טשיילד פראטעקשן, און אזוי ווי מען דארף זיך שלאגן מיט ענק איטס גאנע געט דער, באט אסאך קרבנות גייען נאך פאלן אויפן וועג, האטס אלע א פרייליכן יום טוב און זאגטס יזכור אלקים את נשמת וואטעווער יו העוו טו סעי באט סעי איט אין יור האוז, ס'איז נאך א זאך, ס'איז גוט עס צו זאגן אינדערהיים דארפסט זיך נישט אנטוהן צניעות'דיג. דו גייסט אין שול מוזטו דיך אנטוהן אנדערש ווי ווען דו זאגסט עס אינדערהיים, אוודאי מוזט זיין צניעות'דיג אינדערהיים, באט דו מוזט זיין אנדערש אנגעטוהן ביקאוז יו אר גאוינג אין א שול און פיפל וויל סי יו. סא דאס איז נאר געוען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז קיינער זאל נישט זיין א משוגע, עס קומט יעצט דריי טעג יום טוב יעדער איז נאובאדי וואנטס טו סיט האום און מ'דארף דאך גיין וויזיטן טאטיקא מיט שמאמיקא מיט באביקא און דאס קינד וועט געהארגעט ווערן עטס האטס נישט וועם צו וויזיטן דארפן אלע קומען מנחם אבל זיין. האטס אלע א פרייליכן יום טוב.